א גוטן ערב פורים תשע"ו. הע הע, ער האלט שוין ביי פורים. קום ארויס אין די גאס וועסטו זען. די זון שיינט, ס'איז יומיד, ס'האט גערעגנט ביינאכט. ס'איז אזא וועטער אזוי ווי ס'קומט שוין ספרינג. יא, דער מצב ווערט געפערליך, און כ'מוז רעדן דערפון, כאטשיג כ'האב שוין געמאכט מיין. האטליין די וואך פאר פרשת וירא, מען מוז רעדן. מענטשן האבן געפרעגט, זאגסט אז חזקאל טייטלבוים האט געטשעפעט זיין שוועגערין? אזוי האבן מענטשן געפרעגט, זאגן זיי עס קען דאך נישט זיין, ער גייט ארום מיט א טאשקע, אליהו מלאך הברית, און ער קומט, הי אפיערס טו בי אן ערליכער. ער וויל זיין דיין אין סאטמאר. גראדע אין קליימער פיט ער זייער גוט אריין, ס'איז נאר א שאד אז דער שמש איז שוין געשטארבן, און זישע כץ איז זיין שוואגער, איך מיין ס'איז אן עקסעלענט טיעם פאר אים דארט, עניוועי למעשה פרעגט יעדער ווי קען זיין אז א ערליכער מענטש, איז געווען יעצט ראש השנה יום כיפור ער האט געבלאזן שופר ער האט געפאסט און ער האט געטוהן און ער האט געמאכט און ער גייט מיט די פאני ברילן, שבת גייט ער נישט אין די גאס מיט ברילן. ווי קענסטו רעדן אויף אים אזאלעכע זאכן? כ'מיין, דו ווייסט דאך נישט מיט וועם אויף וועמען דו רעדסט. זאג איך, הער אויס, וואס זאל איך טון? ס'איז געווען גביית עדות ביים בית דין. יעצט, איך האב באמת געמיינט אז די רבנים ווייסן נישט, נאר יעדער קאלט אפ, זיי ווייסן ווער דער בית דין איז, זיי ווילן נאר וויסן וויאזוי איך ווייס דערפון. האב איך זיי מסביר געווען אז די רבנים זענען אזוי צושאסן פון די מעשה, איטס סאטש א סעד סטארי אז רבנים האבן דאס געטוהן אז א רב קען וואוינען מיט א שוועגערין ער איז נישט קיין יאנגסטער איז בקיצור צוליעקט די אינפארמעישאן ליעקט אלל אווער די פלעיס און נאכדעם דער דער מאן פון דעם ווייבל האט עס אויסגעפונען ענד יו נאו איטס א הורטינג סיטועישאן און ס'איז די טאלק אוו די טאון. איז למעשה איז וויל איך ענק זאגן ס'איז פורים. ס'קומט נישט יעצט א ווינטער, א חנוכה, ס'קומט ליידער פורים, אונז זעמער פורים'דיג. שטייט דארטן ביי המן און מרדכין שנהנו מסעודתו של אותו רשע. אבער שטייט דאך לעשות כרצון איש ואיש ס'איז געווען כשר'ס מיט אלעם, ס'איז אבער געווען דארטן א פראבלעם אז מ'האט געהייסן ושתי'ן זאל קומען נאקעט, ס'איז געווען סעקס, און דארט ווי ס'איז דא סעקס ווערט דער אייבישטער אין כעס, און ער איז אזוי אין כעס געווארן אזוי ווי די ספרים זאגן דער תפארת שלמה און אלע אנדערע ספרים דער שם משמואל אז. ס'שטייט להשמיד להרוג ולאבד, ס'איז געווארן נחתם דער גזר דין להשמיד להרוג ולאבד. שטעל דיר פאר ווי דער אייבערשטער פילט פאר אזאלכע זאכן. כאפט זיך אמאל א מענטש ער טוט אן עבירה, אבער א ציבור זאל עס טון? שטעל דיר פאר ווען רבנים זענען אינוואלווד אין זנות, ווער דארף אונז לערנען? אז די רבנים זעהן אזוי אויס אזוי זאל מיר אונז אויסזעהן. עניוועי, צו יעצט אריינגעקומען, כ'האב ענק געזאגט אנפאנג וואך, עטס ווען כ'קען צו שנערן אויפן שיעור, אז ס'איז דא זייער א חשובע רב, כ'האב נישט געזאגט ווי, ווייל מ'טאר נישט זאגן, אין ארץ ישראל ווילאנג דער שופט געבט נישט קיין רעכט מ'זאל זאגן, טאר מען נישט זאגן, ווייל דאס הייסט משבש תהליכי חקירה, מ'פארדרייט די חקירות, עניוועי, ס'איז דא איינער פון די חשוב'סטע חשוב'סטע רבנים אין בני ברק, ער הייסט הרב הגאון אליהו. דיבלאסקי, ער איז פון בני ברק פון די סיניער רבנים פון די חשובסטע רבנים. אים האט מען אויפגעפיקט אנפאנג וואך זונטאג נאר מען האט נישט געטארט זאגן קיין נאמען און די תלונות איז אויף אים אז ס'איז דא א מיידעלע וואס איז יעצט זיבעצן פון די צוועלף איז זי זיין פילגש ער וואוינט מיט איר אנפאנג איז עס געווען נאר ווייסט ער האט זיך געמאכט אז ער איז די גאדפאדער און מען האט נאר געמאכט האגינג און קיסינג. צוביסלעך ס'האט אריינגעשלעפט נאך און נאך און נאך, און ס'האט דארט געהאלטן. אז נאכדעם האט ער אנגעהויבן צו וואוינען מיט איר, און ער וואוינט שוין מיט איר אזוי א שיינע פינף יאר, פון די צוועלף ביז די זיבעצן. יעצט אינטערעסאנט ווי אינטערעסאנט, די אלע חברה, למשל אזא נחמיה, האט געהאט א טעיסט צו צוועלף יעריגע מיידלעך, און דער אליהו דיבלאסקי האט א תאווה צו צוועלף יעריגע מיידלעך, איטס אנבעליוועבל, יו דאונט אנדערסטענד, די מיידל העז נאטינג אין איט. מילא חזקאל טייטלבוים כאפט זיין שוועגערן וואס זי איז לאמיר זאגן סיקסטי, מסתמא איז איר מאן שוין א קדוש און פרוש, איז במילא האט ער געמוזט כאפן איינער מיט וועם ער זאל טוהן עס, שי אינדזשויד איט און הי אינדזשויד איט, אבער טעיקינג ע טוועלוו יער אולד א מיינער איז סאו אגלי, זי העז נאו אינדזשוימענט אין איט, דו רייסט איר שטיקער פון איר, דו פליקסט איר אויף, אויסער דעם וואס דו מאכסט אויס בתולה, דיין גרויסע כלי גייט אריין אין איר צו צערייסטו זי, ענד שי דאזענט נאו וואט היט הער. און וועגן דעם זאג איך נאכאמאל, וואס איך זייט איך בין געווען ארץ ישראל און איך האב געמאכט א גאנצע מאוומענט אז מען זאל רעדן מיט קינדער, יעדער רעדט היינט אין בית יעקב'ס, איך וועל ענק איבערגעבן נאך א גאנצע אריכות, כ'האב נאך נישט אלעס דערציילט וואס כ'האב אויפגעטון. אין אלע בית יעקב'ס רעדט מען היינט שוין מיט די מיידלעך אפן. א מיידל פון צוועלף יאר, די רב כאפט איר אן און און ער זאגט איר איי לאוו יו און און איך בין די רב און זי קוקט אויף אים ארויף. איטס דעדלי ראנג. פיק אן סאמבאדי יור סייז. עניוועי, אין די שטאט בני ברק איז יעצט פורים אין דער וואכן. דער עולם גלייבט נישט די מעשה, פונקט ווי זיי גלייבן נישט אז חזקאל טייטלבוים האט געטאטשט זיין שוועגערן. באט רבותי, בעליוו איט, איך האב נישט סתם א קארעספאנדענט מיט. און מיט ליגנט, ביקאויז יו קען פעי ע פרייז פאר דיס. סאו איך זאג ענק נאכאמאל, און שטאט בני ברק איז ממש פירעם, אבער נישט דער פירעם, נאר דער פירעם וואס כי נמכרנו אני ועמי להרוג ולאבד למכה לחרפה, אונז זעמער די גרעסטע שאנדע וואס טוט זיך אפ היינט אין די וועלט, אנבעליוועבל. יעצט, זי האט זיך אויכעט נאר באקלאגט ווייל זי איז שוין געווען אזוי טויט קראנק אז זי איז שוין געגאנגען זוכן העלפ. ווען נישט וואלט עס געקענט אנהאלטן נאך איר חתונה אויכעט, נאכדעם וואלט דער הרב אליהוא דיבליסקי געקענט האבן מיט איר א בעיבי אויכעט און דער מאן וואלט נישט געוואוסט פון וועמען דער בעיבי קומט. יעצט די משטרה פון מרחב דן, דאס איז אין בני ברק, בעט טאמער ס'דא נאך מיידלעך אז זיי זאלן אלע קומען פאראויס, ווייל לויט חשבון ביי די חקירות, זענען זיי דערגאנגען אז ס'איז דא נאך קרבנות אויך, און עטס זאלטס נעמען די רבנים אין בני ברק און עטס זאלטס זאגן זאלן אלע גיין אין דר'ערד מיט זייערע חרמות, זאלן זיך אליינס מחרים זיין און גיין אין דר'ערד, דאונט בי עפרעיד, קאז דעיס איז די איינציגע פאוער וואס האבן נאך גענוצט און איטס נאט ווארקינג ענימאר, די איינציגע פראבלעם איז אז די קינדער קומען פאראויס ביי די זיבעצן, שי שוד העוו קאם רייט עוועי ביי די טוועלוו, נחמיה'ס. פילגש איז אויכעט פון די צוועלף האט ער מיט איר געוואוינט ביז די זיבעצן וואי דיס שוד נאט העפן מען זאל אויסלערנען יעדן מיידל ווען איינער טאטשט דיך איינער רייסט אויף דיין סקערט איינער ציט אראפ דיין פענטי עניטינג גראד דערציילן פאר די עלטערן און קאלן ניין וואן וואן אדער אין ארץ ישראל אחת אפס אפס ס'איז א שרעק כ'פארשטיי נישט דעם דעם ר' אליהוי, און וואס וואלט דען געווען ווען די מיידל שוואנגערט ווען אָן, וואס וואלט דען דעמאלטס געווען, וואלסטו געהייסן מאכן אן אבארשען, צו די וואלסט געהארגעט דאס מיידל, וואלסטו דערטראנקען אין א קייעלע מקווה, איטס א שעים, איטס א שעים, מילא חזקאל טייטלבוים האט געכאפט די שוועגערין וואס זי איז זעכציג, איך ווייס וויפיל זי איז פונקטליך, איז טאקע א גרויסער איסור, ס'א גרויסע עבירה, ס'אן אשת איש, אבער קיין קינדער וואלט נישט געקענט געבוירן ווערן, ווייל זי האט שוין נישט געהאט קינדער יארן, אבער נעמען א מיידל וואס איז צוועלף ביז די זיבעצן האט געקענט דעליווערן א בעיבי, א טווין וואלט זי געקענט דעליווערן. היינט גלייב איך שוין אויף יעדן, ווען מען זאל זאגן רב קניבסקין האט מען געכאפט מיט זנות גלייב איך שוין דאס אויך, מען קען נאר נישט גלייבן ווייל ער זיצט א גאנצן טאג און לערנט און ס'קומען אריין מענטשן א גאנצע צייט, ער האט נישט קיין מינוט פריי, אבער אויף רב וואזנער'ן קען איך עס שוין גלייבן, איך גלייב עס אויף יעדן, איינער האט מיר געזאגט א גוט ווארט. ער האט א טאכטער און זי איז אלט דרייסיג יאר און סגייט נישט קיין שידוך ווייל זי זוכט א תלמיד חכם, וואס האט נישט קיין סעלפאון און די גאנצע ניין יארד, איז על כל פנים קומט א שדכן צו איר אהיים און ער זאגט איר הער אויס כהאב פאר דיר א פערפעקט שידוך ער זיצט ער לערנט טאג און נאכט א גאון עולם פרעגט זי ווער זאגט ער רבי חיים קניבסקי זאגט זי וואס הייסט ער איז דאך דרײַ און אַכציק יאר און איך בין א מיידל פון דרייסיג זאגט ער איר ליסען דע רעיט יו אר גאוינג וועסטו אויך באלד זיין דרײַ און אַכציק. עניוועי, דאס איז נאר א דזשאוק, אבער וואס איך מיין ארויסצוברענגען, היינט גלייב איך שוין אויף יעדן, ווען ס'זאל קומען איינער זאל זאגן, ס'איז נאר קיינער נישט געקומען, האב ענק געזאגט אין ירושלים, אין די עדה חרדית איז געווען א גאון עולם, ער האט גע'פסק'נט די שווערסטע שאלות, און מ'האט דערציילט פארן תולדות אהרן רעבן אז ער טאטשט פרויען, ער איז א נואף אין די מקווה, און מ'האט נישט געוואוסט ווי אזוי פטור צו ווערן, ער איז געווען די גרעסטער גאון דארט. געווען אזוי גרויס רעלעטיוו אזוי ווי ר' פנחס עפשטיין זכרונו לברכה, עניוועי, געגאנגען דער תולדות אהרן רבי האט גערופן א אסיפה, ס'איז דא א שווערע שאלה, און ער איז געזעסן אויבן אן, און תולדות אהרן רבי האט אים געזאגט טאמער וועסטו נאך איינמאל אריינטרעטן ביי די עדה אין אפיס, זאלסטו וויסן עט מען דיך הרג'ענען, און דער מענטש האט זיך געמוזט אפזאגן, און דער מענטש איז געווען פון די גרעסטע תלמידי חכמים און פוסקים אין ירושלים, מען זאגט ער האט געטאטשט פרויען, ס'איז דא א גרויסער צדיק א גאון א קדוש ס'איז דא שילן נאך אים וואס ער האט אויך געטאטשט פרויען אין ירושלים, ער האט קלאר געטאטשט א פרוי, די פרוי איז משוגע געווארן, איז געלאפן צו די משטרה, און א פאליס לעידי איז געקומען זען צו ס'איז אמת, און ער האט איר אויך געטאטשט, טאטשט די האנט. און אזוי ווייטער, און דער סוף איז ער געווארן אויס רב אויס רעבע, ער האט געמוזט אנטלויפן, יו קענט טראסט עניבאדי. יעצט די רעבעס מפורסמים וואס מען ווייסט, למשל מענדל האגער פון ארץ ישראל געווען א חזר אלץ בחור מען האט אים געשיקט אויף סקווער, צו ס'איז געווען דארטן די אלע אנדערע חזירים רעבעס, דוידל טווערסקי אליין נישט געווען קיין קלין גאי, ער געלערנט אין צעלימער חדר, מען געקומען זאגן פארן טאטן זיינעם אז ער געטאטשט בחורים, צוויי טאטעס זענען געקומען קאמפלעינען האט ער ארויסגעמופט. אויף דעי ווייסט מען, מען ווייסט זיך שוין צו היטן, קאז אונז קען מיר זייער היסטערי, אונזער פראבלעם איז נאר דעי וועם אונז קען מיר נאך נישט זייער היסטערי, אונזער פראבלעם איז דעי גרויסע רבנים, דאבליצקי, אליהו דאבליצקי, פון די חשובסטע סיניער רבנים, ער איז אסאך א גרעסערע סיניער רב און חשובע רב ווי דער ראדעמישלער זון חיים האלפערן, ער איז אסאך א גרעסערע סיניער רב. און חיים האלפערן זאגט מען האט נאר געטאטשט די הענט, ער האט נאר אהער ער געמאכט רעסלינג ס'איז נישט אמת, ס'איז אראפ אין סעלער א פרוי האט געזאגט עדות אז ער האט מיט איר געוואוינט אבער זי איז געווען אוו עידזש, ס'איז געווען קאנסענט, אלרייט זי האט מורא געהאט זי געהאלטן ער איז א רב האט זי געמיינט זי מוז אים פאלגן, און דאס טריי איך עוקר צו זיין. ס'זאל נישט זיין דער גאנצער האטליין נאר אויף עוקר צו זיין אז מ'טאר נישט פאלגן א רב איז שוין גענוג געווען, און ברוך השם מענטשן וועקן זיך אויף, איז במילא האט ער געכאפט סאמבאדי אוו היז עידזש דער חיים האלפערן, אבער צו נעמען א מיידל פון צוועלף אן אינעסענט גירל? אנבעליוועבל. יעצט די קשיא איז נאר אזוי, מיך האט מען ארויסגעווארפן פון אלע שילן ווייל כ'האב פארציילט וואס די חזירים טוען. און די חזירים טוען עס, און זיי האבן א שול. דער אליהו דאבליצקי האט ווי צו דאווענען, איך האב נאך נישט ווי צו דאווענען. און וועגן דעם ווערט דער אייבערשטער ברוגז. ס'איז דא איינער וואס ער נעמט זיך אן פאר די תורה, פאר אידישקייט, און ער פאבירט זיך צו שלאגן, און אים רוידעפט מען. און נישט נאר מען רוידעפט אים, נאר מען האט אים ארויסגערוידעפט פון אלע שולן. ס'קומט ראש השנה יום כיפור, ער איז אן אבל, ער דארף דאווענען, דארף ער פארן אויף ארץ ישראל. הערט א מעשה. דעמאלטס ווערט דער אייבערשטער ברוגז. און. ברוך השם אז מ'איז אריין די מלחמה, ווען נישט איז אזוי, די רבנים האבן דאך קינדער, איז אויב דער טאטע מעג מעגן דאך די קינדער אויך טון, איר ווייסט וויפיל נואפים אונז וואלט מיר געהאט שוין היינט אין די גאס ווען מ'שטעלט נישט אפ די רבנים, יעדער רב וואלט מיטגעברענגט זיינע צען פופצן שרצים, ער האט דאך נישט וואס צו טון א גאנצן טאג, זיצט ער דאך און ער מאכט קינדער, און ער איז א תלמיד חכם, ווייסט ער דאך אז א תלמיד חכם מעג מאפיל בטליתו זיין. אונז בעלי בתים טרוי מען זיך נישט אינמיטן טאג צו וואוינען מיט די פרוי, א תלמיד חכם איז דאך מאפיל בטליתו, ער מעג דאך יא. מילא אז ער וואוינט בייטאג אויכעט מאכט ער דאך אן אסאך קינדער, איז יעדער רב האט זיך צען פופצן שרצים און יעדע שרץ האט צען פופצן אייניקלעך, יעצט זיי זענען אידישע קינדער, איך זאג נאר דאס ווארט שרצים ווייל זיי זענען רבנים און זיי זענען נישט עוסק בישובו של עולם נאר צו גנב'ענען און צו מאכן זנות. און שטעל דיר פאר טאמער פעלט אים נאך אויס נעמט ער נאך צו א יונג מיידל אויכעט א צוועלף יעריגע, און ווער ווייסט וויפיל רבנים האבן געמאכט קינדער מיט א צוועלף יעריגע, נאכדעם האבן זיי זיי דערטראנקען, אונז ווייסט מען שוין היינט גארנישט, אונז זעמער שוין אזוי מין פארפלאנטערט, איטס אנבעליוועבל. איך הייב שוין אן חושד צו זיין אז אלע שוועגערנס פון די רבנים זענען אויכעט בעולת בעל פון דעם שוואגער. אויב דאס איז א סיסטעם און א וועי אוו לייף, כאטשיג ס'איז מנוגד צו די הייליגע תורה, און זיי האבן נישט געקערט וואס קומט דאך יעצט ארויס, סאו ווער ווייסט וואס איז געשען די גאנצע פופציג יאר, און קען זיין וועגן דעם זוכן רעבעס זייער גרויסע יחוס, ווייל זיי ווייסן יא דעם אמת, ממילא טרייען זיי צו זוכן איינער וואס האט נאר געמאכט צוויי ממזרים, נישט פיר ממזרים, די ערשטע צוויי קינדער קען זיין ס'איז נאכנישט געטשיט, ס'איז אנבעליוועבל, אונז לעבן אין אזא סאסייעטי, אזוי ווי פורים, עקזעקטלי לייק פורים. עניוועי, כ'האב דאס געמוזט צולייגן אן עמורדזשענסי, ווייל מ'קען נישט ווארטן ביז נעקסטע וואך, ווייל ביז נעקסטע וואך קען זיין זיי האבן נאך אפאר רבנים חזירים, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן סתם פארן עולם, כ'האב ארויפגעלייגט א פיקטשער פון דעם רב, רבי יהודה דאבילסקי, דאבליצקי, ס'איז אנבעליוועבל, ער זעט דאך אויס ווי ווי כ'ווייס ווי ווי דער גרעסטער צדיק, למשל ס'איז געווען די פיקטשער פון דעם ר' עזרא פון צפת, דעם וואס מ'האט געכאפט וואוינען מיט פרויען, דער. דער רב עזרא איז געווען א מזרחי, ער האט געגאנגען מיט א מזרחי קאפל, ער האט נישט אויסגעזען ווי דער דער גרויסער צדיק, ער האט אויסגעזען ווי א פיינער איד, אבער ער זעט דאך אויס, זיין בארד, שטעל דיר פאר ווען ווען דער רבונו של עולם געבט מיר אזא בארד ווי אים, אברהם אבינו האט געבעטן, די גמרא ברענגט מסכת בבא מציעא דף פ ה, רבונו של עולם געב מיר א לאנגע ווייסע בארד שהי' דברי נשמעים, שטעל דיר פאר ווען דער אייבערשטער געבט מיר זיין בארד. און אים מיין בארד, און איך זאג דרשות און ער זאגט נישט, וואלט איך געווען דברי נשמעים. ס'איז אנבעליוועבל. אנלעס אזוי ווי כ'האב אנגעהויבן, ס'איז פורים, קען זיין ס'א פורים בארד, קען נישט וויסן. יעצט ס'איז דא נאך א וויכטיגע זאך וואס איך מוז רעדן דערפון, ס'איז דא חרדים טשעין, ס'איז דא אזא בלאג, איז דא איינער פון די שרייבערס שרייבט דאך עפעס אזוי מין גוט, איך האלט אז מ'דארף עס.

זאגט ער, עטס געדענקטס נאך אמאל אין דער אלטע צייט ווען דער הייליגער סקווערער רבי הויט כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א האט געלעבט דא ודא, און מען האט פארברענט מענטשן, טא וואס האקט עטס א טשייניק מען טאר נישט, מען מעג, ס'איז א מצוה, און זיי האבן נאך ארויסגעשריבן דעם נאמען פון די רבנים פון סקווער, כ'האף אז ס'איז נישט אן אמת'ע בריוו נאר א פאשקוויל, אז מען מעג זיך אננעמען פארן רבינ'ס כבוד אפילו הרג'ענען מענטשן, ס'איז אנבעליוועבל. די גאס איז נישט מיט ענק, און דאס גייט ענק אויסלערנען וויאזוי האב איך געוואונען ברוך השם די מלחמה, נישט ווייל איך האב א האטליין וואס איך רעד, איך בין דאך אין חרם, פארוואס הערט עס יעדער אויס? ווייל די גאס האט געשיפט פאליסי פון די גאס צו נחום ראזענבערג, ווייל זיי האבן אלע אנגעהויבן צו זעהן אז אהרן בית און שרייען שמות מיט יעדן מאלעסטעט, די זעלבע אויך די גאס איז מער נישט מיט סקווער, זענען רוצחים, זענען רשעים, זענען הרגי נפש, במזיד, אפילו נישט קיין שוגג. סאו עז לאנג עז יו לאסט די פיפל, דער ירושלמי זאגט אויף א פלאץ אז אם הלכה רופפת בידיך, אויב דו האסט א הלכה וואס דו ווייסט נישט פונקטליך וויאזוי מען פירט זיך, איז גיי ארויס תא חזי מאי עמא דבר, גיי ארויס אין די גאס און קוק וויאזוי מען פירט זיך, דאס איז די הלכה. כ'פארשטיי דאס נישט, וואסערע מינע ווערטער איז דאס? די הלכה האט צו טון וויאזוי מען פירט זיך. די תירוץ איז ווייל אז דו גייסט ארויס אין די גאס ס'איז דא אלטע אידן נאך פונעם אלטן צייט, און אויכעט ס'איז דא ערליכע אידן וואס זיי האבן א געוויסע סייעתא דשמיא, און אז זיי זענען אזוי מחליט איז דאס די תורה. אוודאי מען רעדט נישט א זאך וואס איז קעגן די תורה, מען רעדט אז ס'איז הלכה רופפת, דו ווייסט נישט פונקטליך צו אזוי צו אזוי. כ'מיין אין סאטמאר האט מען מחליט געווען צו די רבנים האבן מחליט געווען ס'איז מותר מיינט נישט אז ס'איז מותר. רעדט א הלכה וואס איז רופפת. איז די זעלבע דא אויך. די גאס איז נישט מער מיט סקווער און נישט מיט די אלע חסידישע שייגעצעריי. קוק אפילו אין סאטמאר, אהרן איז אזוי שטיל ווי א מאלפע. ווי א מאלפע וואס האט זיך אנגעפרעסן מיט גאלדענע רענדלעך. ער איז שטיל ווייל דער עולם איז שוין מער נישט מיט אים. און די זעלבע זאליקא. און די זעלבע מיין חרם. און די זעלבע אלעס וואס רבנים טוען. די גאס איז נישט מיט ענק. אונז וויל מיר א נארמאלע קאמיוניטי. סאו יעצט אין די סקווערע זאך איך געדענק ווען הוד כבוד קדושת אדמור הגאון הצדיק הקדוש והטהור מנורה הטהורה דוד'ל שייגעץ ימח שמו וזכרו האט געלעבט האט מען פארברענט מענטשן און די רבי האט גארנישט געזאגט פארקערט ער האט נאך פרובירט אים ארויס צו ראטעווען און נאכדעם האט נאך גאנץ סקווער מיטגעטאנצט מוראדיגע ניגונים ס'איז אנבעליוועבל מילא דער בחור פריידט זיך ער איז ארויס פארשטיי איך ער איז ארויס פון בית אסירים. אויף וואס פרייט זיך די גאנצע שטאט? זע ער האט ענק אזויפיל כבוד געברענגט, אזויפיל יראת שמים האט ער אריינגעפלאנצט ביי ענק, ס'איז געקומען א רשע א רעבע און ער הייסט מען זאל פארברענען א איד, הי דידענט קעיר? ס'אלץ די רעבע אין פראנט אוו עווריטינג ווייל מען זאגט א ווארט אז ס'ווערט נישט געריקט א קויל אין סיביר אויב מאסקווע האט עס נישט באשטעלט. דער רעבע מיט די רעבעצן זיי זענען אזעלכע הינט די רעבעצן האט געגעבן דעם קרעדיט קארד און זי האט נישט געוויסט זי ווייסט אויך גארנישט. יעצט כ'האב געוואלט אויכעט זאגן ווער ס'הערט אויס דעם לאנגן דרשה אז מ'האט געכאפט די יעקב יצחק ראטה דער שומר אמונים רבי דער פון קרית גת ש בקיצור כ'האב אים געזאגט ער האט געעפנט א כולל מיט א ישיבה פאר בחורים למעשה די פאליס האט זיך אריינגעלייגט דערין, און ברוך השם מען האט אים אפגעשטעלט, מען האט עס צוגעשפארט, יא, איך זאג ענק רבותי, ס'איז א סלאו מאווינג וויהיקל, איר פארט אמאל אין די הייוועי זעהט איר סלאו מען ווארקינג, שטאטע מענטשן ארבעט, אה ניין ניין דאס איז סלאו פארט שטאט ווייל מען ווארקינג, עניוועי ביי אונז איז אויכעט ס'איז סלאו מען ווארקינג, ס'פארט שטאט אבער ס'פארט גוט, מען האט אים געזאגט אז טאמער שפארט ער נישט צו די ישיבה גייט ער צוריק אין דזשעיל. יעצט למעשה, ער אליין האט א ברודער אין בני ברק וואס מען זאגט ער איז גאר די זעלבער חזיר, די זעלבער חזיר, די שומר אמונים פון בני ברק, ער איז שוין גע'גט, ס'איז סעפערעיטעד צוואנציג יאר פון זיין ווייב, ס'איז ס'איז יענער חורבן, און שטעל דיר פאר דער בני ברק'ער האט געזאגט פארן ברודער, ער האט געוואלט קומען קומען דאווענען צו אים, נישט געוואלט האבן א אייגענע שול, האט ער געזאגט נישט ביי מיר. פארוואס אז דו מאכסט מיר א שלעכטן נאמען? יעצט הייבן מיר אונז אן צו פארשטיין, נישט וועגן אים האט ער אים נישט געלאזט וועגן א שלעכטן נאמען, ער האט אים נישט געלאזט דאווענען ווייל די ווייבער וואס ער ווי מען זאגט איז מזנה מיט זיי האט ער נישט געוואלט די ברודער זאל עס צונעמען, פארשטייסט? ס'האט אמאל איינער געטייטשט ברעב זנתנו, די רב האט מזנה געווען. אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. אזוי ווי די גמרא ברענגט אין מסכת בבא קמא, דף נ', עמוד א', ברענגט די גמרא א מעשה אזוי, תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט מעשה, ס'איז געווען א מעשה בבתו של נחוניא חופר שיחין, ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן נחוניא, וואס ער האט געגראבן אסאך אזאלכע לעכער, גריבער, כדי די עולי רגלים זאלן האבן פון וואס צו טרינקען. און זיין טאכטער שנפלה לבור גדול איז אריינגעפאלן אין איינע פון די גרויסע בורות וואס ער האט נעבעך געגראבן, באו זיי זענען געקומען והודיעו זיי האבן מודיע געווען את ר' חנינא בן דוסא, דעם הייליגן תנא ר' חנינא בן דוסא, שעה ראשונה די ערשטע שעה ווען זיי האבן מזכיר געווען אמר להם האט ער געזאגט שלום ס'וועט זיין פרידן, שניה האט ער אויך געזאגט להם שלום ס'וועט זיין פרידן, שלישית די דריטע שעה אמר להם האט ער געזאגט עלתה זי איז ארויפגעגאנגען. בקיצור, און אזוי ווי זי איז ארויף געגאנגען, אמרו לה האט מען איר געזאגט, מי העלך, ווער האט דיך ארויף געברענגט, אמרה האט זי געזאגט להם צו זיי, זכר של רחלים נזדמן לי, ס'איז געווען א זכר פון רחלים, דאס הייסט אזעלכע ווידערן, שעפעלעך, און וזקן אחד מנהיגו, עפעס אן אלטער איד האט געפירט די אלע רחלים, און איך האב מיך ארויף געזעצט אויף די רחלים און מען האט מיך ארויף געברענגט, יעצט רש"י זאגט. איז זכר של רחלים זאגט רש"י דאס איז גאר געווען נישט סתם עפעס א רחלים דאס איז געווען דער איילו של יצחק דאס איז געווען דער אייל פון יצחק שטייט בכלל אין פרקי דר' אליעזר אז דאס האט דער אייבישטער באשאפן נאך פאר ער האט באשאפן די וועלט איינער פון דעם איז געווען איילו של יצחק בקיצור וזקן מנהיגו, און אן אלטער מענטש האט עס געפירט, אן אלטער מענטש האט מען דאך געמיינט סתם א אלטער איד, זאגט רש"י ניין דאס איז גאר געווען אברהם אבינו, איר הערט וואס דא טוט זיך? יעצט לאמיר גיין ווייטער אין די גמרא די מעשה, אמרו לו האבן זיי געזאגט פאר דעם ר' חנינא בן דוסא אין נביא אתה אמר להם האט ער געזאגט לא, לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי בין נישט קיין נביא נישט קיין זון פון קיין נביא אלא כך אמרתי כ'האב אזוי געטראכט דבר א זאך שאותו צדיק מצטער בו, יכשל בו זרעו, ער גייט זיך פלאגן אז אידן זאלן האבן וואס צו טרינקען, עט זיינס א קינד דארטן נעבעך דערטראנקען ווערן, דאס קען נישט זיין, יעצט דא איז די פאנטש ליין, אמר רב אחא, אף על פי כן מת בנו בצמא, זיין זון איז געשטארבן אין מיט דארשט. פארוואס? שנאמר ווייל ס'שטייט א פסוק אין תהלים וסביביו נשערה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערה. דער שומר אמונים איז געווען דער ערשטער וואס האט געזאגט מ'האט מטמא געווען קינדער און וועגן דעם איז געקומען די וועלט מלחמה, אויף דעם האב איך געבויעט מיין גאנצן האטליין מיט אלעם, איז למעשה זיינע קינדער זענען געווען נאך אין דער ארדענונג, זיין זון אברהם חיים און די אייניקלעך זענען מנוולים פירסט קלעס, אנבעליוועבל. יעצט ברוך השם מ'האט אים צוגעשפארט, אונז גיימער זיי נישט לאזן מער האבן א גוד טיים, טראסט מי, איט'ל טעיק וואט איט'ל טעיק, באט דעי'ר נאט געטינג עוועי וויט איט. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן אז דער ר' דוד אליהו דאבליצקי ער איז אויכעט א שרייבער אין המודיע אונטער אן אנדערן נאמען, זיין פען נעים איז ראזענצווייג.

צוריק צו ברענגען פונעם שלעכטן וועג צום גוטן וועג בחורים מיט מיידלעך איז האט ער נאך גענומען פונעם גוטן וועג און אראפ געפירט אויכעט אויפן שלעכטן וועג ס'איז שוין זייער זייער די גאנצע זאך איז א זייער א פארפלאנטערטע זאך סאו עניוועי צוביסלעך ווערט ארדענונג און דער אייבישטער העט העלפן אויף ווייטער כ'וויל ענק זאגן נאך א זאך כ'האב באקומען יעצט א ידיעה פון די גרויסע טוערס אין בני ברק אז לעצטנס איז געווארן א מגיפה יעדער מוז דאך זיין א כולל אינגערמאן איז וואס טוט די ווייב איז די גאר ביליגערערע פארקויפן זיך גראד פאר פופציג שקל, יא און זי ברענגט אהיים געלט, זי מוז דאך אבער האבן פארן מאן צו זאגן פון ווי זי ברענגט די געלט, איז טרעפט זי זיך עפעס א דזשאב, ס'דא די פראפעשענעלס טוען אנדערש, זיי זאגן פאר די מענער אז זיי פארן אויף טשיינע איינקויפן, און ממילא והם לא ידעו דרכי אז אונטערוועגנס ס'איז בדרך לא היה האט דאך געזאגט דער הייליגער רבי נחמן פון ברסלב, און ס'געווארן ממש א שרעק וואס גייט פאר אין בני ברק. איר ווייסט, די פרויען זענען געהעריגע זונות פראסטיטוטס אין טשיינע, זיי כאפן נישט וואס זיי טוען, איז למעשה איז דארף מען דאס אפשטעלן, אונזער הייליגער רבי דער דברי יואל יוי בענקט מיר אונז נאך אים, דאך געווען אזא גראדער מענטש, א נארמאלער מענטש, ער האט געזאגט מען טאר נישט נעמען ווידער גוט מאכן, ווידער גוט מאכן, א איד איז אריין, רבי איך ברויך דאך צו האבן פארן דאקטער, זאגט ער דעם זאלסטו נעמען, אוודאי, איך האב דאך געמיינט מען זאל נישט סתם אזוי נעמען דאס געלט, ס'זאל הייסן זיי באצאלן פאר די ארבעט. אויב איר דארפט עס זאלט איר עס נעמען. ער געווען אזא נארמאלער מענטש, ער האט געזאגט צו די עיריה, די וואלן פון די שטאט, מעג מען גיין צו די בחירות, כאטשיג ער האט געשריגן ס'איז יהרג ואל יעבור, ער האט געזאגט פאר רבי אהרן פאללאק אז מען מעג קויפן פון א בעלזער סופר פארמעט אדער רצועות, ווייל ער גייט נאר צו די בחירות ווייל זיין רבי דער בעלזער רב האט אזוי געהייסן. דאך אזא נארמאלער מענטש געווען, איך זאג ענק באמת, ווי קענט פיגער הים אוט, סארא נארמאלער מענטש ער איז געווען. איינער געזאגט א גוט ווארט, ער ליינט פון סענדער דייטש א באשרייבונג פון רבי'ן זעהט ער אז דער רבי איז גאר געווען א פאליטישן, ליינט ער פון געלבמאנען פונקטליך וועגן דעם רבי'ן זעהט ער אז דער רבי איז געווען א חכם מחוכם, ער האט דער מענטש האט געהאט אין זיך אלעס, ער האט געוויסט וויאזוי צו גיין צווישן די טראפן, יעצט דער רבי האט געזאגט רבותי האסט חתונה געהאט גיי ארבעטן איך וויל דיך נישט זעהן אין כולל, בקושי האט ער ערלויבט שאפראנער רב מיט נאך אפאר ערנסטע מענטשן זאלן בלייבן אין כולל, שאפראנער רב דער אלטער ווען ער האט גענומען דעם היינטיגן שאפראנער רב, דעם פאשראנער רב, דער וואס ער שרייבט אונטער אויף יעדע זאך, איז האט ער אים געוואלט שיקן אין א ליטווישן כולל, ווייל סאטמאר האט נישט געלאזט לערנען אין כולל. ענדליך האט דער רבי געזאגט, אים האב איך נישט געמיינט, פאר אים אים וועל איך יא לאזן לערנען אין כולל. און א נארמאלער מענטש. איז דער נארמאלער מענטש, דער רבי איז דאך געווען אזא אויסגערעכנטער מענטש אין אלע זיינע זאכן. ער האט געזאגט, איך וויל נישט זאלסט זיצן אין כולל. פון ערגעץ מוז קומען די אינקאם, און אז א פרוי דארף ברענגען אינקאם, קען זי מזנה זיין, און זי קען פארן אויף טשיינע, און. דאס דארף מען ווי מען זאגט אפשטעלן. און שטעל דיר פאר זי קען אהיים קומען מיט א טשייניז בעיבי, כ'מיין שי'ל גיב בירט טו א טשייניז בעיבי, איז אויך נישט עק וועלט, ווייל אמאל איז געווען עקיבא פעקינג אין בני ברק מיט א הכשר פון רב לאנדא וואלט זי אים געקענט געבן טשייניז פוד, ס'איז געווען א רעסטעראנט פון טשייניז פוד, אבער כ'בין געווען יעצט אין ארץ ישראל האב איך געזען ס'איז שוין צוגעשפארט עקיבא פעקינג נישט פון ווי צו געבן טשייניז פוד פאר איר בעיבי, סאו יו העוו טו וואטש אוט זאל נישט אנמאכן א בעיבי פון טשיינע. רבותי איך האב געהאט אזא סוקסעספול פארעכץ יעצט אין ארץ ישראל, דעט איטס אנבעליוועבל, סון עס שטילט זיך אפ אביסל די מצב דארטן פאר איך ווייטער צוריק, דארף זיצן דא מיט די על פערד, דער טאטע איז געווען א משוגענער זיינער, ער האט געהאט או סי די סי אלע קראנקייטן, איין מענטש האט פון אים גענומען קער נישט האט ער געדאווענט שחרית און מנחה א גאנצן טאג, דער קראנקער, דער זון פון דעם קראנקען, ער פירט אונז א גאנצן בית מדרש, שטעלטס ענק פאר וואס אמעריקע איז. ווייל דער אמת איז אז אליהו דאבליצקי קען פירן בני ברק און ער קען זיין א צייטונג שרייבער און א רב און טוהן פאר נושרים, דעמאלטס קען עלפערט פירן סאטמארע בית מדרש, עלפערט מיט דעם שטערן, ענדל שטערן, באנטש אוו משוגעים. עניוועי, רבותי דאס איז נאר געווען צוגעלייגט, און האטס א פרייליכן פורים, אויכעט א פרייליכן שבת, פרשת וירא.